אז זי געהאט אזא ישועה, און געברענגט א קרבן א תודה, געברענגט שמואל, האט זי אויך געזאגט א שירה א תפילת הודאה, א הלל א תהילים, דאס וואס ידוע בתור תפילת חנה, איז בעצם א שיינע קאפיטל תהילים, מען קען עס זאגן סתם אזוי, אין תהילים שטייט עס נישט דא ענליכע פסוקים אבער אין תהילים, און נישט נאר דעם נאר עס האט א שייכות מיט די גאנצע קאנטעקסט פון די גאנצע ספר, וואס זאגט די שירה, און כ'גיי נישט זאגן אלע ווערטער. זי פרייט זיך עלץ ליבי בהשם רמה קרני בהשם, רמה קרני הייסט איך פיל זיך גרויס, איך קען זיך גרויס האלטן ווייל די אייבערשטער האט מיך געהאלפן, און קעגן די אויבי די וואס האבן געפיינט, ס'רעדט זיך אז מען קען זאגן די מזמור אין א מלחמה אדער סתם פנינה איז געווען גערודפ'ט חנה, יעצט קען זי צוריק ענטפערן צו די וואס האבן איר געטשעפעט. דאס איז אין קדוש כהשם, די אייבערשטער איז די גרעסטע, פארוואס איז די אייבערשטער די גרעסטע? ווייל אלע מענטשן וואס רעדן גבוה גבוה, זיי האלטן זיך גרויס, זיי ווייסן זיי זענען די חכמים, די גיבורים, ס'איז גארנישט, די גיבורים קענען פארלירן, די וואס זענען זאט קענען דארפן גיין ארבעטן פאר ברויט, די וואס זענען הונגעריג קענען אויפהערן צו זיין הונגעריג, קענען ווערן רייך און האבן צו עסן, די עקרה קען האבן זיבן קינדער, די וואס האט אסאך קינדער קען פארלירן אלע קינדער, דער אייבערשטער איז ממית, מחיה, מוריד שאול, ויעל, מוריש, מעשיר, משפיל, אף מרומם, קען אויפהייבן פון א גארביטש, פון די עפר, און פון אשפות, די דל און די אביון, פארוואס? ווייל אלעס פירט דער אייבערשטער, דער אייבערשטער פירט די וועלט, מצוקי ארץ באלאנגט פאר אים, און ער העלפט זיינע חסידים און די רשעים. גיין אין דער ערד בחושך ידמו, נישט די כח פון דער מענטש העלפט נאר דער אייבערשטער וואס ער צושמעטערט זיינע שונאים, ער וועט העלפן דן זיין די אלע פעלקער וואס שלאגן זיך מיט די אידן דא באופן כללי, און ער וועט געבן כח פאר זיין מלך ס'הייסט פאר די אידן וירם קרן משיחו. עד כאן איז די תפילה פון חנה, יעצט לאזן אונז איבער שמואל, דארט איז משרת בבית ה' את פני עלי הכהן און אלקנה גייט אהיים, יעצט דארט אין אין משכן איז געווען די צוויי קינדער פון עלי, דא זעט מען זיי האבן געהאט א גרויסע פראבלעם, בני זיי זענען געווען בני בליעל, חנה האט גערעדט פון בני בליעל, זיי זענען געווען בני בליעל, לא ידעו את ה', זיי האבן נישט געדינט אייבישטער, זיי זענען נישט געווען קיין ערליכע אידן, וואס האבן זיי געטון? דא שטייט איינס אדער צוויי זאכן, שפעטער זעט מען א דריטע זאך וואס זיי האבן געטון שלעכט, קודם כל ווען א מענטש האט געברענגט א קרבן, גלייך איז ער געקומען מיט א גאפל, און דאס טוט מען טון, א גאפל מיט דריי הענט, און ער געבט א קלאפ אויפן טאפ אדער אויפן בעקל אדער אויף אנדערע מיני זאכן וואס מען קאכט מיט אדער מען גרייט צו, און וואס האט ער געכאפט אין זיין גאפל האט ער גענומען פאר זיך, דאס הייסט עיקר הדין, כהן באקומט די חזה ושוק, ס'דא חלקים וואס באלאנגט פאר די כהן, זיי האבן סתם געכאפט. צווייטנס, נאך פאר מ'האט מקריב געווען די חלב, דאך דארף מתיר זיין, כדי צו עסן דארף מען מקטיר זיין די חלב אויפן מזבח, האבן זיי געזאגט ניין, געטס גלייך די בשר, איך וויל האבן רויע פלייש, נישט אפילו געקאכט גלייך, ס'איז א גרויסע תאוות, האבן מורא געהאט אז מען זאל נישט האבן גענוג צו עפעס, און דאס איז געווען א גרויסע חטא, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, און די אייבערשטער געווען זייער ברוגז אויף דעם, פארוואס ווייל זיי מאכן חוזק פון די אייבערשטער'ס קרבנות, ס'ווערט עפעס א פרעס, סתם א וועג צו עסן פאר די כהן, דאס איז נישט קיין וועג. שמואל אימער ז ל, שמואל איז טאקע אויכעט געווען א נער, משרת איז געווען את פני השם, ער איז נישט געווען פון די כהנים, ער איז געגאנגען מיט א אפוד, ווי האט ער געהאט בכלל די אפוד, זיין מאמע פלעגט יעדע יאר קומען, האט זי מיטגעברענגט א שיינע אפוד פארן פארן קליינעם שמואל א מעיל קטן, יעדע מאל, און נישט נאר דעם, עלי האט געגעבן א ברכה פאר אלקנה און פאר חנה, אז וואס, אז די אייבערשטער זאל זיי געבן קינדער, אנשטאטס זיי האבן אוועקגעגעבן די ערשטע קינד פאר די אייבערשטער כביכול, זאלן זיי האבן זאל די אייבערשטער צאלן אנדערע קינדער, און טאקע געהאט. דריי זין און צוויי טעכטער, ס'איז געלונגען די ברכה. און ביז דערווייל שמואל וואקסט אויף. און יעצט עלי האט געהערט, עלי איז געווען זייער אלט, שפעטער גייט מען זען, ער איז געווען אכט און ניינציג יאר אלט ווען ער איז נפטר געווארן, זייער א אלטע איד געווען, און ער האט געהערט אז זיינע קינדער פירן זיך אזוי נישט ווי ס'דארף צו זיין, נישט נאר דעם, שטייט דא צוגעלייגט נאך א דריטע חטא, אפשר דער גרעסטער חטא, אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד, זיי שלאפן מיט די פרויען וואס קומען די גמרא וויל עס מיישב זיין זאגן אז נישט ממש געשלאפן זיי האבן נישט געברענגט זייער קרבנות אין צייט האבן נישט געקענט אהיים גיין איך שלא יהיה פשוט איז פשוט און עלי האט געקומען זיינע גערופן זיינע קינדער און געזאגט וואס טוט זיך דא איך הער דא עפעס אזעלכע שרעקליכע זאכן טו נישט אזוי און ער זאגט זיי אזוי אז יחטא איש לאיש אז א מענטש זינדיגט פארן חבר קען ער גיין דאווענען צו די אייבערשטער קען די אייבערשטער עס מיישב זיין דארף פארשטיין וואס דאס מיינט לכאורה מיינט עס מ'קען מאכן א שבועה מ'קען מיט די חושן משפט אפשר מיישב זיין אבער אז דאס מאכט חוזק פון די אייבערשטער, די צדקות פון די אייבערשטער, ווער גייט דיך העלפן, די אייבערשטער קען דיך נישט העלפן, דו ביסט מחולק מיט אים, ס'האט אבער נישט געהאלפן די תוכחה, ביז דערווייל שמואל ווערט אין גרויס און ער איז גוט סיי עם השם סיי עם אנשים, לאפוקי בני עלי וואס זענען נישט גוט נישט להשם און נישט לאנשים, שמואל איז להשם ולאנשים. און ס'איז געקומען א איש אלוהים א נביא נאך א נביא געקומען צו עלי, האט אים געזאגט א נביאה פון די אייבערשטער א נביאה וואס האט געזאגט, וואס הייסט איך האב זיך אנטפלעקט פאר דיין טאטע ס'הייסט פאר שבט לוי, כהנים לווים אין מצרים, כ'האב אים. געטשוזט פון אלע שבטים צו זיין די כהנים, פאר דעם האב איך עס געטשוזט אז ענק זאלסט בועט זיין בזבחי, עס נעמען זיך זאלסט מכבד דיינע קינדער זענען זיך מכבד זיך אליינס פאר מיך, ממילא זאגט ער א שרעקליכע עונש פאר בית עלי, איך האב געמיינט אז דיין משפחה העט זיין די כהנים לעולם, ניין נישט אזוי העט געשען, העט אפהאקן ס'העט נישט זיין קיין איין זקן בביתך א אלטע מענטש בכלל אדער אין אנדערע ווערטער א מנהיג גייט די כהנים גייען מער נישט זיין פון דיין שטוב, און דו העסט זיין פון אינדרויסן, די אייבערשטער העט זיין גוט פאר די אידן ס'העט זיין אנדערע כהנים אנדערע כהנים גדולים און דו העסט קריצן מיט די ציין. וזה לך האות, וואס וועסטו זען? עס גייט גייט טאקע געשען? דיינע צוויי קינדער גייען ביידע שטארבן אין איין טאג, און איך וועל זיך נעמען א נייע כהן, כהן נאמן וואס גייט זיין מיט מיך, און איך וועל אים העלפן, און די וואס קלאג פאר אפגעריסענע חברה וואס גייען זיין געבליבן פון דיין הויז, גייען קומען צו דעם כהן וואס גייט זיין דעמאלטס און זיי זאגן, פליז איך בעט, זאל מען בעטן עפעס א דזשאב, זאל האבן פרנסה אביסל, ספחני נא אל אחת הכהנות לאכול פת לחם.